ברוך השם, מסכת קידושין, דף ל"ז, עמוד ב', די שורה הייבט זיך אהן מיט די ווערטער קא משמע לן. פרעגט די גמרא, מושב דכתב רחמנא גבי חלב ודם, למה לי? מיר זאגן דאך אז די מצוה וואס איז חובת הגוף, ס'איז נישט תלוי אין קרקע, נאר וואס איז אפהענגיק אין גוף פון מענטש גייט אן בין בארץ בין בחוץ לארץ, ביי חלב און דם שטייט חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם כל חלב וכל דם לא תאכלו, וואס דארף איך האבן דעם בכל מושבותיכם, כ'ווייס דאך אליין אז ס'גייט אן אומעטום בין בארץ בין בחוץ לארץ ווייל ס'איז דאך חובת הגוף, זאגט די גמרא איצטריך דארף עס האבן, סלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען הואיל ובענינא דקרבנות כתיבי, דאס ווערט דערמאנט די חלב און דם וואו עס ווערט דערמאנט פון די קרבנות, וואלט איך געוואלט מיינען בזמן דאיכא קרבן, דעמאלט ווען ס'איז דא א קרבן ניתסר חלב ודם, דעמאלט איז אסור חלב ודם, בזמן דליכא קרבן לא, קא משמע לן, לאזט מיר דער פסוק הערן ביי חלב ודם בכל מושבותיכם, שטענדיג גייט עס אן אפילו בזמן דליכא קרבן. פרעגט די גמרא, מושב דכתב רחמנא גבי מצה ומרור למה לי, ביי מצה שטייט בכל מושבותיכם תאכלו מצות, וואס דארף איך עס האבן, ס'איז דאך חובת הגוף, און חובת הגוף גייט דאך אן בין בארץ בין בחוץ לארץ, זאגט די גמרא איצטריך דארף האבן דעם מושב, סלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען הואיל וכתיב ווייל עס שטייט אין פסוק על מצות ומרורים צוזאמען מיט מצות ומרורים יאכלוהו זאל מען אים עסן דעם קרבן פסח וואלט איך געוואלט מיינען בזמן דאיכא פסח אין דעמאלט ווען ס'איז דא א קרבן פסח זאל מען עסן מצה בזמן דליכא פסח, דארט וואו ס'איז נישטא קיין קרבן פסח לא, זאל נישט זיין קיין חיוב צו עסן קיין מצה, קא משמע לן איי מיר האבן דאך פריער געהאט אז מען לערנט עס אפ פון בערב תאכלו מצות, איז תוספות רעדט שוין פון דעם. ביאה דכתב רחמנא גבי תפילין ופטר חמור למה לי, ביי תפילין און פטר חמור ווערט אויך דערמאנט ביאה, וואס קומט עס מיר לערנען? ס'איז דאך חובת הגוף. ההוא מיבעי ליה איך דארף דאס האבן, לכדתנא דבי רבי ישמעאל, צו דעם וואס דבי רבי ישמעאל האט מיר געלערנט. עשה מצוה זו, זאלסט מאכן די מצוה פון תפילין, פון פטר חמור, שבשבילה תכנס לארץ, אין דעם זכות וועסטו אריינגיין אין ארץ ישראל. פרעגט די גמרא, בשלמא למאן דאמר, בשלמא דער וועלכער לערנט מושב, מיינט מען כל מקום שאתם יושבים משמע דאס וואס שטייט מושבות מיינט מען אומעטום, און וואס די תורה האט געזאגט בחדש. מושבותיכם מיינט די תורה צו זאגן אז דער איסור חדש גייט אן אומעטום קומט אויס אז די אידן אין די מדבר האבן זיי נישט געהאט וואס א חוץ מן האבן זיי דאך נישט געדארפן אנדערע זאכן עסן אבער אזוי ווי זיי זענען אריבערגעגאנגען דעם ירדן און זיי האבן ווען זיי זענען אריבערגעגאנגען דעם ירדן דארטן צען טאג אין חודש ניסן האבן זיי גארנישט נישט געקאנט עסן פון די נייע תבואה, פארוואס האט מען נישט געקאנט עסן די נייע תבואה? ווייל מושבותיכם מיינט דאך נישט לאחר ירושה וישיבה, נאר מושבותיכם איז דאך דער טייטש אומעטום. היינו פארשטיי איך דכתיב שטייט אין פסוק ויאכלו די אידן האבן געגעסן מעבור הארץ פון די תבואה פון לאנד ממחרת הפסח פון צומארגנס פון פסח דאס הייסט פון זעכצנטן טאג, אין ניסן, ממחרת הפסח אכול, פון זעכצנטן טאג האט מען געגעסן, מעיקרא לא אכול, פריער האט מען נישט געגעסן, דא איז דא א תוספות וואס ער ברענגט אראפ א קשיא, הקשה הרב רבי אברהם אבן עזרא פון אבן עזרא וואס איז דער מפרש פון חומש, פרעגט ער די קשיא, אלמא, זעען מיר פון דעם, פארוואס האט מען פריער נישט געקאנט עסן קיין חדש, אקריב עומר, מען האט געדארפן מקריב זיין דעם עומר, והדר אכול נאכדעם קען מען עסן. אלא למאן דאמר לאחר ירושה וישיבה, דער וועלכער זאגט אז דער מושבותיכם וואס ווערט דערמאנט ביי חדש מיינט צו זאגן לאחר ירושה וישיבה, ניכול לאלתר, גלייך אין צענטן טאג, אין ניסן, די יידן זענען אריבערגעגאנגען דעם ירדן, קענען זיי דאך שוין גלייך עסן, בעסער געזאגט, נאך פריער, דער מן האט דאך אויפגעהערט פריער. ענטפערט די גמרא, לא הוו צריכי, די יידן האבן נישט געדארפן עסן קיין תבואה, זיי האבן געהאט בעסערס צו עסן, די לעצטע מאל ווען ס'איז געפאלן דער מן, איז זיי געווען נאך גענוג אויף דער גאנצער צייט. דכתיב שטייט אין פסוק, ובני ישראל אכלו את המן, די אידן האבן געגעסן דעם מן, ארבעים שנה, פערציג יאר, עד בואם, ביז זיי זענען געקומען אל ארץ נושבת, צו א באזעצטע לאנד, צו א גוטע לאנד. וועלכעס איז דאס ארץ נושבת? דאס איז די אנדערע זייט ירדן, וואס משה רבינו האט דארט געוואלט אריינגיין און ער רופט זיך אן אעברה נא, ער האט געוואלט אריינגיין אין ארץ הטובה, דאס הייסט זיי האבן געגעסן די מן אל ארץ נושבת ביז זיי זענען אריבערגעגאנגען דעם ירדן, את המן אכלו, די מן האבן זיי געגעסן, עד בואם, ביז זיי זענען געקומען אל קצה ארץ כנען, די עק פון לאנד כנען, ווי איז די עק פון לאנד כנען? דאס איז דאך שוין מזרח זייט פון ירדן, ארץ סיחון ועוג, וואס זיי האבן איינגענומען נאך איידער זיי זענען אריבער דעם ירדן, דאס איז דאך אויכעט ארץ כנען, ארץ ישראל איז נישט בלויז ביזן ירדן, ארץ ישראל איז מזרח זייט פון ירדן אויכעט. וואס איז דער פשט אין דעם? אי אפשר לומר כ'קען נישט זאגן אז זיי האבן געגעסן דעם מן עד בואם אל ארץ נושבת, ביז ס'איז אריבער געגאנגען די אנדערע מערב זייט פון ירדן, שכבר נאמר, שטייט דאך אין פסוק, אל קצה ארץ כנען, אזוי ביז אין אין ערבות מואב ווי משה איז געשטארבן, וואס דאס איז קצה ארץ כנען, האבן זיי ביז דארט געגעסן, ואי אפשר לומר אל קצה ארץ כנען, שהרי כבר נאמר עד בואם אל ארץ נושבת, הא כיצד. ביידע זאכן איז געווען. דער מן איז געפאלן, ביז ווען? ביז בואם אל קצה ארץ כנען. אבער געגעסן האט מען געגעסן ביז מ'איז שוין אריין אריבערגעגאנגען דעם ירדן. הא כיצד, בשבעה באדר מת משה, זיבן טאג אין אדר איז משה געשטארבן. ופסק מן מלירד, דער מן איז דאך געווען בזכותו של משה, מת משה האט אפגעהערט דער מן. והיו מסתפקין ממן שבכליהם. און זיי האבן געהאט דעם מן פון זייערע כלים גענוג, עד ששה עשר בניסן, איז דאס וואס זיי האבן געגעסן פון די תבואה פון לאנד ערשט אין זעכצנטן טאג, איז נישט דער טעם ווי דו מיינסט, ווייל מ'האט געדארפן פריער מקריב זיין דעם עומר, ניין, נאר זיי האבן נאך געהאט דעם מן. תניא אידך, האבן מיר געלערנט אין א צווייטע ברייתא, ובני ישראל, די אידן, אכלו את המן, האבן געגעסן דעם מן, ארבעים שנה, פערציג יאר האבן זיי געגעסן די מן. איז דאך שווער א קשיא, וכי ארבעים שנה אכלו, האבן זיי געגעסן די מן פערציג יאר, והלא ארבעים שנה חסר שלושים יום אכלו, זיי האבן געגעסן פערציג יאר ווינציגער דרייסיג טאג, ווייל די מן האט אנגעהויבן צו פאלן פופצן טאג אין חודש אייר, אין פסוק שטייט ויסעו מאילים ויבואו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין, אשר בין אילם ובין סיני, בחמישה עשר יום לחודש השני, פופצן טאג אין צווייטן חודש אין אייר. נאכער שטייט אז זיי האבן געזאגט מיר געדענקען בשבתנו על סיר הבשר, שטייט נאכדעם הנני ממטיר לכם לחם, הייסט עס אז דער מן האט אנגעהויבן צו גיין אין זעכצנטן טאג אין אייר, און ווען האט מען אויפגעהערט צו עסן דעם מן? זעכצן טאג אין ניסן פעלט דאך דרייסיג טעג, אלא לומר לך קומט ער צו זאגן, עוגות שהוציאו ממצרים, די קיכלעך וואס די אידן האבן ארויסגענומען פון מצרים, טעמו בם טעם מן, א טעם מן האבן זיי געהאט, און מיט זיך אביסעלע זיך צוגעוואינט צו דעם מן, וואס איז לחם מן השמים האבן זיי שוין דעם געהאט א טעם מן, תניא אידך, האמער געלערנט אין נאך א ברייתא, בשבעה באדר מת משה, זיבן טאג אין חודש אדר איז משה געשטארבן, ובשבעה באדר נולד, און געבוירן געווארן איז ער זיבן טאג אין אדר, מנין שבשבעה באדר מת, פון וואנען ווייסן מיר אז ז' באדר מת משה? שנאמר שטייט אין פסוק, וימת שם משה עבד השם, דארט איז געשטארבן משה דער עבד פון אייבערשטן. וכתיב שטייט ויבכו בני ישראל את משה, די אידן האבן באוויינט משה'ן, בערבות מואב, אין ערבות מואב, שלושים יום, דרייסיג טאג זענען די אידן געווען אין ערבות מואב, זיי האבן געוויינט. וכתיב שטייט ויהי ס'איז געווען אחרי מות משה עבד השם, וכתיב שטייט אז דער אייבישטער האט געזאגט צו יהושע משה עבדי מת ועתה און יעצט קום עבור וכתיב שטייט עברו בקרב המחנה גייטס דורך אין דער מחנה וצוו את העם לאמור זאגטס אן דעם פאלק אזוי צו זאגן הכינו לכם גרייט זיך צו צידה שפייז כי בעוד שלושת ימים נאך דריי טעג תעברו את הירדן, וועט איר דורכגיין דעם ירדן. וכתיב און שטייט, והעם עלה מן הירדן, די פאלק איז ארויפגעגאנגען פון ירדן, בעשור לחודש הראשון. איז וויפיל טאג איז געווען פון פטירת משה ביז צען טאג אין ניסן? איז דאך געווען דרייסיג טעג וואס מ'האט געוויינט, און דריי טעג פון הכנה, איי וואנעט איז די ראיה? דאפשר האט דער אייבישטער גערעדט צו יהושע דעם זיבן און צוואנציגסטן טאג פון דעם וויינען, אז די דריי טעג פון די הכנה, הכינו לכם מזון, איז געווען אין דיע דרייסיג, נאר די נבואה רוהט נישט אויף א נביא ווען ער איז טרויריג, ממילא קאן איך דיר נישט זאגן אז דער אייבישטער האט זיך באוויזן צו יהושע'ן ערשט ווען, נאר נאכדעם וואס ס'איז דורכגעגאנגען די דרייסיג טעג פון ימי בכי פון משה, און בפרט נאך יהושע וואס איז געווען תלמיד נאמן, ווי מ'האט געלערנט אין דער פריערדיגער סדרה, אז ווען משה רבינו איז ארויפגעגאנגען אויפן בארג סיני, און ער איז דארט געווען די פערציג טעג, איז לא ימיש דארט געבליבן ביי דעם בארג, ער האט געווארט, דער רבי האט דאך געזאגט ער וועט קומען אין פערציג טעג ארום, נו אז דער רבי איז נישט דא, ער זאל נענטער זיין צום רבי'ן, כאטש ער וועט דאך נישט קומען, איז דאך יהושע זיכער געווען טרויעריג פון פטירת משה, איז א זיכערע זאך אז דער אייבישטער האט צו אים גערעדט ווען? דעם דרייסיגסטן טאג, אויב אזוי, צא מהם

א חרסה איז דאך א סימן אז מען איז אין זיבעטן, ווייל דער זיבעטער טאג אליין ווערט דאך אויך ווערט דאך גערעכנט פון די ימי בכי, איז קומט אויס אזוי אז פון חודש אדר אויף ביי וויפיל טעג האבן מיר האבן מיר אראפנעמען זעקס פון ניין און צוואנציג איז דריי און צוואנציג און די געבליבן פון אדר ווייל דער זיבעטער טאג ווערט דאך שוין גערעכנט געבן פון ימי בכי, איז נעם איך אראפ זעקס פון ניין און צוואנציג איז דריי און צוואנציג, און צען פון ניסן איז דאס דריי און דרייסיג. הא למדת האב איך פון דעם א ראיה שבשבעה באדר מת משה, ווייס איך אז זיבן טאג פון חודש אדר מת משה, ומנין שבשבעה באדר נולד משה, פון וואנעט ווייס איך בשבעה באדר נולד משה, שנאמר שטייט אין פסוק. ויאמר אליהם משה האט געזאגט צו די אידן, דאס איז געווען אין דעם טאג ביום פטירתו, בן מאה ועשרים שנה אנכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, וואס איז די טייטש דער היום, שאין תלמוד לומר היום, מה תלמוד לומר היום, פארוואס שטייט דארט היום, מלמד קומט מען די פסוק לערנען, שהקדוש ברוך הוא יושב דער אייבישטער זיצט וממלא ער טוט אנפילן שנותיהם של צדיקים די יארן פון די צדיקים מיום ליום מחודש לחודש דעם זעלבן נישט בלויז דעם זעלבן חודש וואס ער איז געבוירן איז ער נפטר נאר דעם זעלבן טאג שנאמר שטייט אין פסוק את מספר ימיך אמלא רשי. תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא ר' שמעון בן יוחאי אומר, ר' שמעון בן יוחאי זאגט שלש מצוות נצטוו ישראל, דריי מצוות זענען די אידן געווארן באפוילן בכניסתן לארץ, ווען זיי זענען אריינגעגאנגען אין ארץ ישראל, דעמאלט האט מען אנגעזאגט זיי דריי מצוות, וואס די דריי מצוות האט מען פריער נישט געקאנט מקיים זיין, די דריי מצוות זענען חדש, אז פאר דעם עומר זאל מען נישט עסן די נייע תבואה, און אויך עורלה, די ערשטע דריי יאר צייט מען פארפלאנצט דעם בוים טאר מען נישט עסן די פירות, און אויכעט כלאים, פארשטייט זיך אז דיע מצוות האט מען נישט געקאנט מקיים זיין אין דער מדבר, ווייל מען האט דאך נישט געזייט, מען האט נישט געשניטן, מען האט נישט פארפלאנצט. ונוהגות, און דיע דריי מצוות כאטש פשטות גייט דאך עס אהן בגידולי קרקע, דאך גייט עס אהן בין בארץ בין בחוץ לארץ, סיי אין ארץ ישראל און סיי אין חוץ לארץ. אין אמת'ן איז דאך דא נאך א פערדע זאך, חלה, חלה האמער דאך געלערנט נעכטן, עס שטייט בבואכם מיינט מען אזוי ווען מען קומט אריין אין לאנד דעמאלט ווערט מען מחוייב אויף ווען מען טוט מאכן א טייג אראפנעמען חלה, נאר דיע קשיא האבן מיר דאך געזאגט איז דאך אויף דער משנה גלייך געוועזן, און אין דער משנה, דף לז עמוד א' איז געשטאנען חוץ מן ערלה וכלאים, און דארטן פארוואס ווערט נישט דערמאנט קיין חלה, איז דאך דא א ירושלמי, די ירושלמי פרעגט די קשיא און די ירושלמי פארענטפערט ער רעכנט נאר אויס דיע מצוות וואס זיי גייען אהן סיי ביי א איד און סיי ווען די ערד באלאנגט צו א גוי, למשל די מצוה פון חדש איז אפילו ס'געוואקסן ביי א גוי, צי ערלה, צי כלאי הכרם, אבער חלה איז נאר א מצוה וואס גייט אן ביי א איד, ווען א גוי מאכט א טייג איז דאך איז נישט דא קיין חיוב חלה, ערלה איז פון א גוי אויכעט, והוא הדין שינהגו, און די שכל זאגט איך האב א לימוד אז די מצוות דארפן אנגיין סיי בארץ סיי בחוץ לארץ, חדש שטייט דאך בפירוש אין דער תורה מושבותיכם, און מיר טייטשן אז מושבות מיינט מען כל מקום שאתם יושבין, אז דאס גייט אן אין חוץ לארץ אויכעט. יעצט פון וואנעט ווייס איך ערלה און כלאים? ערלה און כלאים לערן איך אפ א קל וחומר פון חדש. גיב א קוק מה דאך חדש, ס'איז נישט קיין אזוין הארבער איסור. שאין איסורו איסור עולם, דער איסור פון חדש איז נישט קיין אייביגער איסור, ווען עס גיט א קום דער זעכצענטער טאג, מען איז מקריב דעם עומר, אדער בזמן שאין בית המקדש קיים איז דאך עצם היום הזה מותר קען מען עסן. איז דאך דער איסור נישט קיין אייביגער איסור, ואין איסורו איסור הנאה, ס'איז נישט אסור בהנאה, אין דער תורה שטייט נאר אז מ'טאר עס נישט עסן, אבער געבן עס צו עסן פאר א בהמה חדש מעג מען געבן צו עסן, ויש היתר לאיסורו, אפילו אין דער צייט וואס ס'איז אסור איז אויך דא א וועג ס'זאל ווערן מותר, גיט א קוק דעם זעכצעטן טאג איז דאך עס אסור, און אזוי ווי מ'איז מקריב דעם עומר איז עס מותר. זאגן מיר אז די לייכטע מצוה פון חדש, דער איסור פון חדש, נוהג, גייט אן בין בארץ בין בחוץ לארץ, סיי אין ארץ ישראל און אויך אין חוץ לארץ, כלאים שאיסורן איסור עולם, כלאים איז דאך דער איסור עולם, ביי כלאי הכרם טאר מען דאך נישט קיין הנאה האבן פון די פירות לעולם, כלאי זרעים מעג מען יא הנאה האבן און דער איסור איז נאר דער זרע, ואיסורן איסור הנאה און ס'איז אסור בהנאה, ווייל עס שטייט פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע טייטשן מיר תוקד אש, מען דארף עס פארברענען מען קען נישט קיין הנאה האבן, ואין היתר לאיסורן, קיינמאל דאס וואס איז כלאי הכרם איז נישט דא צו דעם קיין היתר, אינו דין, איז אוודאי און אוודאי שינהגו אז עס דארף אנגיין דער איסור פון כלאים בין בארץ בין בחוץ לארץ, והוא הדין, און דער זעלבער דין לערלה בשתיים, ערלה קען מען אויך אפלערנען מיט דעם קל וחומר, נאר ערלה איז הארבער פון חדש נאר מיט צוויי זאכן,

רב אלעזר בר רבי שמעון אומר, רב אלעזר קריגט אויף זיין פאטער, פריער איז דאך געשטאנען תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר, רב אלעזר קריגט אויפן טאטן, און ער האלט אז חדש גייט נישט אן אין חוץ לארץ, און אויב חדש גייט נישט אן אין חוץ לארץ איז דאך שוין ערלה און כלאים, איר האט קאכט זיך נישט אויף דעם קיין קל וחומר, איי שטייט דאך אין דער משנה, אבער דא אין דער משנה ווערט דערמאנט ערלה כלאים גייט יא אן אין חוץ לארץ, איז עס נישט פון קיין קל וחומר פון חדש, אדער ס'איז מדרבנן, אדער ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן אז ס'איז אן הלכה, ער זאגט אזא כלל, ר' אלעזר בן ר' שמעון, כל מצוה, יעדע מצוה, שנצטוו ישראל די אידן זענען געווארן געבאטן אז זאלן זיך פירן אין די מצוה קודם כניסתן לארץ איידער זענען אריינגעגאנגען אין לאנד, דאס הייסט יעדע מצוה וואס די מצוה איז חובת הגוף ווי לייגן תפילין נאך אזעלכע זאכן איז די מצוה איז איידער מ'איז אריינגעגאנגען אין ארץ ישראל האט מען דאס מקיים געווען, נוהגת גייט די מצוה אן בין בארץ בין בחוץ לארץ סיי אין ארץ ישראל סיי אין חוץ לארץ, לאחר כניסתן לארץ, די מצוה וואס ווען קען מען ערשט מקיים זיין, דעמאלט ווען מ'קומט אריין אין לאנד, ווי חדש אינה נוהגת גייט נישט אן אלא בארץ נאר אין ארץ ישראל. חוץ א אויסנאם איז פארהאנען מן השמטת כספים וואס איז דא א דין שמיטה ווערט פארפאלן די חובות מען קען זיי נישט מאנען ושלוח עבדים און ס'דא א דין אז דעמאלט ווען עס קומט יובל דארף מען אוועקשיקן די עבדים וואס מען האט, שאף על פי שנצטווי עליהם, כאטש מען איז געווארן געבאטן אויף זיי לאחר כניסתן לארץ, נאכדעם מ'איז אריינגעגאנגען אין לאנד, באלד וועט די גמרא פרעגן פארוואס השמטת כספים איז דאך נישט קיין חובת קרקע, ס'איז דאך חובת הגוף, פארוואזשע קען איך נישט זאגן אז מען איז געווארן געבאטן קודם כניסתן לארץ, אבער אזוי שטייט דא, כאטש דיע צוויי מצוות, השמטת כספים מיט שילוח עבדים, איז דער ציווי געווען לאחר כניסתן לארץ, נאכדעם מ'איז אריינגעגאנגען אין ארץ ישראל, איז דאך נוהגת גייט אן דיע מצוות בין בארץ בין בחוץ לארץ. פרעגט די גמרא, דו זאגסט אז השמטת כספים איז מען געווארן געבאטן ווען מען איז אריינגעקומען אין לאנד, השמטת כספים חובת הגוף הוא, דאס איז דאך נישט קיין זאך וואס איז פארבינדן מיט קרקע, מיט גידולי קרקע, ס'איז דאך א חוב אויף דעם מענטש, איז דאך דאס ווידער געווארן געבאטן נאך איידער מ'איז אריינגעגאנגען אין לאנד, וואזשע גייסטו זאגן חוץ דאס איז געווארן אז דאס איז לאחר כניסתן לארץ איז מען פוטר בחוץ לארץ חוץ דאס איז דאך געווארן געבאטן פריער, זאגט די גמרא לא נצרכא, ער לאזט מיר דאס נישט הערן, אלא לכדתניא צו דעם וואס מיר האבן געלערנט ווי מיר וועלן לערנען דא אין דער ברייתא, איז דער דין השמטת כספים נישט אנגעגאנגען אין דעם מדבר. דתניא מיר האבן געלערנט רבי אומר רבי זאגט שטייט אין פסוק וזה דבר השמיטה שמוט, שטייט א טאפעלט לשון, בשתי שמיטות הכתוב מדבר, דער פסוק רעדט וועגן צוויי שמיטות. אחת שמיטת קרקע, איינס שמיטת קרקע, ואחת שמיטת כספים, בזמן שאתה משמט קרקע, דער פסוק טוט זיי ביידע צוגלייכן אין דער צייט ווען עס גייט אהן שמיטת קרקע, אתה משמט כספים, דעמאלט גייט אהן. שמיטת כספים בזמן שאי אתה משמט קרקע, ווען מען איז געווען אין דער מדבר איז דאך נישט געוועזן קיין שמיטת קרקע, ווייל דארטן איז דאך נישט אנגעגאנגען קיין חרישה קיין זריעה, איז אין דער מדבר אז ס'איז נישט אנגעגאנגען אין יענער צייט איז דאך נאך נישט אנגעגאנגען קיין שמיטת קרקע, אי אתה משמט כספים, קומט דאך אויס אז ווען איז געווען דער ציווי אויף שמיטת כספים, בכניסתם לארץ, דאך זאגן מיר אז דאס איז שוין גוט דער חוץ, חוץ איז געוועזן בכניסתם לארץ, און דער כלל איז דאך אז אלע מצוות וואס איז מען געווארן אנגעזאגט בכניסתם לארץ גייט נאר בארץ, אבער דאס איז אויסן. פרעגט די גמרא, דו זאגסט איך גלייך צו השמטת קרקע, השמטת כספים, ביידע זענען גלייך, ואימא לאמער זאגן אזוי, במקום שאתה משמט קרקע, אויף דעם ארט וואו עס גייט אן שמיטת קרקע, וואו איז דאס? אין ארץ ישראל, אתה משמט כספים, דארט גייט אן שמיטת כספים. ובמקום שאין אתה משמט קרקע, דא וואו עס גייט נישט אהן השמטת קרקע, וואו איז דאס? אין חוץ לארץ, אין אתה משמט כספים, דארט גייט נישט אהן קיין שמיטת כספים, אויך דעמאלט וועט דאך עס אויסקומען אז ס'ממש גלייך. השמטת כספים צו שמטת קרקע? תלמוד לומר שטייט אין פסוק כי קרא שמיטה לה' מכל מקום, אז עס גייט אן השמטת כספים אומעדום, אפילו דארט וואו עס גייט נישט אן השמטת קרקע, דאס הייסט אין חוץ לארץ, איי איך האב דאך א היקש, דארף איך זאגן אז דער היקש גייט מיר נאר זאגן אז דעמאלט אין דער צייט ווען עס גייט נישט אן השמטת קרקע דעמאלט גייט נישט אן השמטת כספים? מיר וועלן לערנען דעם תוספות השמטת כספים. תוספות האט גאר אינגאנצן א אנדער שיטה. רש"י לערנט דאך פשט שמטת קרקע מיינט מען שמיטה פון זיבעטן יאר. די חרישה וזריעה פון די פעלדער. תוספות טייטש שמיטת קרקע, דאס מיינט מען וואס די פעלדער גייען צוריק צו די בעל בתים יובל. השמטת כספים חובת הגוף היא, פירש בקונטרס, ולמה אתה אומר שהיא מצוה שנצטוו עליה, פארוואס זאגסטו אז דאס איז אזא מצוה וואס מ'איז געווארן געבאטן אויף די מצוה, אחר כניסתן לארץ, נאכדעם מ'איז אריינגעגאנגען אין די לאנד, כיוון דחובת הגוף, נצטוו עליה במדבר, איז מען דאך געווארן געבאטן אין מדבר אויכעט. ומשני, ענטפערט די גמרא, בזמן שאי אתה משמט קרקע כגון במדבר, דליכא חרישה וזריעה, איז דעמאלט אי אתה משמט כספים. ופריך, פרעגט אויף דעם די גמרא, ואימא, זאג במקום שאתה משמט, כלומר, אז אף בזמן שבית המקדש קיים, אפילו ווען דער בית המקדש איז דא, לא תנהוג השמטת כספים, זאל נישט אנגיין דער דין פון שמיטה וואס די געלט ווערט פארפאלן, אלא בארץ, נאר אין ארץ ישראל, ווייל דארטן גייט אן השמטת קרקע.

אויב דאס גייט ארויף פארענטפערן די פריעדיגע קשיא, האט די גמרא געדארפן זאגן איך קען נישט אזוי איך זאגן במקום שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים, נאך איך געדארפט אמר קרא כי קרא שמיטה. נאך פרעגט תוספות ווי קען איך זאגן אז שמיטת כספים זאל אנגיין אין די מדבר? די דין שמיטה איז נאר נאך ירושה וישיבה, ווי די גמרא זאגט אין אויספיר פון דעם פרק דף מ' עמוד ב', גדול תלמוד תורה שקדם לשמיטה סמך א' שנה, ווייזט אויס לשמיטה צו אלע שמיטות איז עס פריער איין און זעכציק יאר, דאס הייסט אז פריער איז געוועזן. די תורה האט מען דאך געגעבן דעם דריטן חודש, פערציג יאר איז מען געווען אין דער מדבר, נאכער מען איז דורכגעגאנגען דעם ירדן, פערצן יאר פון ירושה וישיבה, איז נאכנישט אנגעגאנגען דער דין פון שמיטה, די פופצנטע יאר האט מען אנגעהויבן צו ציילן שמיטה, איז עס די תורה געווארן געגעבן איין און זעכציק יאר פריער, וויאזוי קען איך זאגן עס זאל אנגיין אין דער מדבר שמיטה? לערנט תוספות אינגאנצן א צווייטן פשט. תוספות לערנט אזוי, די גמרא פרעגט, השמטת כספים, חובת הגוף היא, ס'איז דאך חובת הגוף, איז דאך א זיכערע זאך אז גייט אן אין חוץ לארץ אויכעט, וואס וויל מיר רבי אלעזר ברבי שמעון דערציילן? ענטפערט די גמרא, לא צריכא לכדרבי, ווייל איך האב דאך א היקש, איך גלייך צו כספים, צו כספים צו קרקעות. וואלט איך געוואלט מיינען במקום שאתה משמט קרקע אין ארץ ישראל ווייל די שמיטת קרקע דאך חובת הגוף דארט ביסטו משמט כספים און במקום שאי אתה משמט קרקע אי אתה משמט כספים און ווייל אין חוץ לארץ איז נישט דא קיין שמיטת קרקע זאל השמטת כספים אויך נישט אנגיין אין חוץ לארץ. לאזט מען הערן דער פסוק כי קרא שמיטה מכל מקום, און פון דעם פסוק לערנט זיך אפ רבי אלעזר ברבי שמעון אז השמטת כספים גייט אן אין חוץ לארץ אויך. לויט דער גירסא, דאס וואס שטייט ואימא במקום שאתה משמט, דאס איז נישט קיין לשון פון קשיא וויאזוי רש"י לערנט, נאר דאס איז דער אויספיר פון תירוץ. מיר האבן פריער געלערנט שלוח עבדים אז די מצוה פון שלוח עבדים גייט אן בין בארץ בין בחוץ לארץ, כאטש מ'איז געווארן געבאטן ווען בכניסתם לארץ, פרעגט די גמרא שלוח עבדים חובת הגוף היא, דאס איז דאך חובת הגוף, און אז ס'איז חובת הגוף דארף מען דאך זיין געבאטן אויף דעם ווען אפילו דעמאלט ווען מ'איז געווען נאך אין די מדבר, זאגט די גמרא, סלקא דעתך אמינא, איך וואלט געוואלט מיינען, הואיל וכתיב ווייל עס שטייט אין פסוק וקראתם דרור בארץ, איר זאלט רופן א באפרייאונג צו די עבדים אין לאנד, וואלט איך געוואלט מיינען בארץ אין בחוץ לארץ לא, אז חוץ לארץ גייט נישט אן דער דין פון שלוח עבדים, תלמוד לומר שטייט אין פסוק יובל היא מכל מקום, ס'איז דא א איבריגע יובל היא צו זאגן אז דער ענין פון וקראתם דרור גייט אן אומעטום, אם כן מה תלמוד לומר בארץ, פארוואס זשע שטייט מיר דער בארץ בזמן שהדרור נוהג בארץ, דעמאלט ווען דער יובל גייט אן אין ארץ ישראל נוהג גייט ער אן בחוץ לארץ, אין דרור נוהג בארץ, ווען עס גייט נישט אן דער יובל אין ארץ ישראל, אינו נוהג גייט ער נישט אן בחוץ לארץ, און דער דין איז, ביי יובל שטייט לכל יושביה, לערנען מיר אראפ פון דעם פסוק אז יובל גייט אן דווקא ווען אלע אידן זענען אין ארץ ישראל, איז בבית שני איז נישט אנגעגאנגען קיין יובל, און אפילו בבית ראשון ווען נאכדעם וואס ס'איז געווארן פארטריבן די עשרת השבטים האט שוין געפעלט דעם לכל יושביה, ווי רש"י זאגט עס דארט אין גיטין דף מ"ו דוכט זיך איז עס אז כאטש מיר טרעפן דאך אז מנו שמיטין לקדש יובלות איז בבית שני איז דאס נאר א דין דרבנן, אבער מדין תורה אז ס'איז נישט געוועזן כל יושביה גייט נישט אן יובל, אבער תוספות קריגט דארט און תוספות וויל אויפווייזן אז די ענין פון מוכר בית בבתי ערי חומה דאס איז אויך פארבינדן מיט יובל, דאס גייט אויכעט אן איי בבית שני דארטן גיטין איז דא אן אריכות. תנן התם האבן מיר דארט געלערנט א משנה אין ערלה החדש אסור מן התורה בכל מקום דער איסור חדש גייט אן מדין תורה און מיט אים אפילו אין חוץ לארץ אויכעט ווייל דאס וואס עס שטייט בחדש מושב מיינט מען כל מקום שאתם יושבים. עורלה הלכה, דאס וואס גייט אן עורלה אין חוץ לארץ איז הלכה, מ'עט באלד זעהן וואס די טייטש פון הלכה איז, והכלאים מדברי סופרים, פרעגט די גמרא מאי הלכה, וואס איז דאס די הלכה, וואס איז די טייטש הלכה, אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה געזאגט פאר שמואל'ן, הלכתא מדינה, די מענטשן האבן אויף זיך גענומען אין חוץ לארץ דעם ענין פון כלאי הכרם. עולא אמר רבי יוחנן, עולא זאגט אין נאמען פון רבי יוחנן אז דאס וואס איז געשטאנען ערלה הלכה מיינט מען הלכה למשה מסיני. אמר ליה עולא לרבי יוחנן, האט עולא געפרעגט רבי יוחנן, לרב יודא, האט עולא געפרעגט רב יודא, בשלמא לדידי, דאס עט זיין גוט לויט מיר נאך, דאמינא וואס איך זאג, הלכה למשה מסיני, אז ערלה איז אסור אלס הלכה למשה מסיני, דאס הייסט אז ס'איז דאס הייסט דאך גלייך אז ס'איז אסור מדין תורה, הײַנו װעט זײַן גוט דשני לן, װאָס איז דאָ אַ חילוק אין דין בין ספֿק ערלה לספֿק כּלאים? פֿאַרשטײען מיר פֿאַרװאָס מיר טרעפֿן אַז ספֿק קאָרלע איז האַרבער פֿון ספֿק לײַב. װאָס איז די טײַטש ספֿק ערלה? ספֿק ערלה מײנט מען, כ'װײס נישט צי עס איז שױן דורכגעגאַנגען דרײַ יאָר צײַט מען האָט פֿאַרזײט צי נישט, אדער איך האב א פרדס און ס'איז דאך דא פארשידענע ביימער, אנדערע ביימער איז נאך אין די ערשטע דריי יאר און אנדערע שוין דורכגעגאנגען דריי יאר, און א גוי האט געקליבן פון דעם פרדס און איך ווייס נישט פון וועלכע ביימער ער האט געקליבן. ווי זעען מיר אז ס'איז דא א חילוק פון ספק עורלה ביז ספק כלאים, א ספק עורלה איז הארבער ווי ספק כלאים, דתנן, מיר האבן דארט געלערנט אין דער זעלבער משנה, ספק עורלה בארץ אסור, ספק עורלה אין ארץ ישראל איז אסור. בסוריה, וואס דוד האט איינגענומען, דארט איז מותר, ווייל דער מאן דאמר לערנט אז כיבוש יחיד לא שמיה כיבוש, דעריבער איז ספיקו מותר. די גמרא וועט ווייטער פרעגן וואס זשע איז אבער אויב ס'איז הלכה למשה מסיני איז דאך עס ספיקא דאורייתא, און ספיקא דאורייתא איז דאך לחומרא, איז די גמרא וועט פארענטפערן אז אזוי איז גלייך געווען די הלכה למשה מסיני אז נאר וודאי איז אסור און ספק איז נישט אסור. בחוץ לארץ, ספק עורלה אין חוץ לארץ, סוריא הייסט דאך אויך דא חוץ לארץ לויט דעם מאן דאמר, נאר מען מיינט דאס וואס איז ווייט פון ארץ ישראל, וואס מ'וועט נישט קומען פארטוישן מיט ארץ ישראל, איז דער דין יורד ולוקח, דער איד קען גיין קויפן פון דעם גוי וואס האט געקליבן פון א פרדס, וואס אין דעם פרדס איז פארהאנען ביימער פון עורלה און ביימער וואס איז נישט קיין עורלה, ובלבד שלא יראנו לוקט, אבער דער איד זאל נישט זען ווען דער גוי טוט קלייבן פון דער עורלה, אבער דעמאלט אויך ווען עס איז א ספק, דעמאלט איז עס מותר. וואס איז דער חילוק פון סוריה אין סורי' האט מען געלערנט אז וואס איז דאך אויך מותר, און דא אז שטייט יורד ולוקח איז רש"י מחלק, אין סורי' איז דער ספק מותר, אז דער גוי האט פירות בין איך נישט מחויב צו גיין און פרעגן פון וואנען ער האט עס גענומען צו עורלה צו נישט עורלה, אבער גיין הייסן דעם גוי ער זאל גיין קלייבן פון דעם פרדס, וואס איך ווייס אין דעם פרדס איז דא ביימער פון יונגע ביימער און אלטע ביימער עורלה ניט עורלה, דאס טאר מען נישט, אבער אין חוץ לארץ מעג ער יורד ולוקט, איך מעג אים לאזן הייסן אז ער זאל גיין קלייבן, ובלבד שלא יראנו לוקט, ער זאל נישט זען ווי דער גוי טוט קלייבן פון דער עורלה, דאס איז דער דין פון עורלה.

און ירק ווערט פארקויפט לעבן דעם כרם, דארפסט דאך מורא האבן טאמער מ'האט אפגעריסן די ירק פון דעם כרם, איז דאך דאס ספק כלאי הכרם, בארץ אסור, אין ארץ ישראל איז עס אסור, בסוריא איז די דין מותר, בחוץ לארץ יורד ולוקט, איך מעג לאזן דעם גוי ער זאל גיין קלייבן פון כלאים ממש ולוקט, דער גוי גייט און ער קלייבט דארט די ירקות און איך מעג עס ביי אים קויפן, ובלבד שלא ילקט ביד, וואס איז דער טייטש? איך אליין טאר נישט הייסט דאך עס אז כלאי הכרם אין חוץ לארץ איז אסור, פארוואזשע מעג איך נעמען כלאי הכרם וואס א גוי האט געקליבן? ווייל דער איסור איז נאר געוועזן מען זאל נישט פארזייען און דער איד אליין זאל נישט קלייבן בידיים, א גזירה טאמער וועט דער איד קומען פארזייען אבער דעמאלט אויך ווען עס איז געוואקסן ביי א גוי און איך טו עס נישט, נישט איך האב עס פארזייעט און נישט איך טו עס רייסן, דעמאלט מעג מען. זע איך דאך פון דעם אויך אז ספק כלאים איז לייכטער ווי ספק עורלה, לויט מיר נאך איז עס זייער גוט, ווייל עורלה אין חוץ לארץ איז הלכה למשה מסיני, איז דאך עס אסור מדין תורה, איז מען מחמיר ביי א ספק מערער ווי ביי כלאים וואס כלאי הכרם איז נאר אסור אין חוץ לארץ מדרבנן אלא לדידך אבער לויט דיר נאך רב יהודה וואס די זאגסט פאר שמואל'ן אז עורלה איז אויכעט מדרבנן הלכתא מדינה דארפן דאך ביידע האבן דעם זעלבן דין, ספק עורלה דארף האבן דעם זעלבן דין ווי ספק כלאים, ניתני זאל ער מיר לערנען או זה וזה יורד ולוקח, אדער ביי ביידעס ביי ספק עורלה און ביי ספק כלאים יורד ולוקח. דאס הייסט אז איך זאל אים זען קלייבן טאר מען נישט, קויפן מעג איך אויב כ'קען תולה זיין אז ס'איז נישט קיין עורלה, ס'איז נישט קיין כלאים מעג איך, או אדער זה וזה יורד ולוקט, אדער זאל ער מיר לערנען זה וזה יורד ולוקט, כ'מעג קויפן ביי דעם גוי וואס ער האט געקליבן, ווייל דער איסור אין חוץ לארץ איז נאר זורע אדער לוקט בידיים, פארוואס זאל זיין א חילוק לויט דיר רב יהודה, אין דער צייט אז סיי ערלה און סיי כלאים זענען אסור מדרבנן אין חוץ לארץ, פארוואס איז מען מער א מחמיר ביי ספק ערלה ווי ביי ספק כלאים? האט ער אים גענטפערט, האמר ליה שמואל לרב ענן, שמואל האט געזאגט צו רב ענן אז ס'איז טאקע נישט קיין חילוק, תני אדער לערן, זה וזה יורד ולוקח, אז ביי ביידע קען דער איד קויפן פון גוי, און און כאטש ס'איז א ספק או זה וזה יורד ולוקט, אדער ער קען דער גוי לאזן אים גיין קלייבן אפילו ווען ער קלייבט פון ממש איסור, דערציילט די גמרא, מר בריה דרבנא מתני ליה לקולא, ער האט געלערנט ביי ביידע ביי ספק ערלה ביי ספק כלאים לקולא, אז זה וזה יורד ולוקט, אפילו דעמאלט ווען איך ווייס דער גוי טוט קלייבן פון די כלאי הכרם מעג איך עס ביי אים קויפן, ובלבד שלא ילקוט ביד, די מען האט נאר גע'אסר'ט מען טאר נישט פארזעהן די איד, און די איד טאר עס נישט אפרייסן,